ס'איז אזוי, ס'איז אזוי, איך ווייס, איך האב געוואלט טרייען עפעס וואס האט צוטון מיט דאס, מ'וועט זען. די רמב ם הייבט אן אזוי, אקעי, אונז לערנען רמב ם, אונז האלטן ביי די ערשטע שטיקל, ניין, יענץ איז, ס'איז בעצם דאס, יענץ איז א הוספה אויף דאס וואס איך וויל אריינלערנען, אבער, קענסט האבן דאס אויך, אבער דאס איז, דאס איז, די עיקר איז, די עיקר איז זיי האבן געלערנט די ערשטע צוויי הלכות אין די רמב ם'ס הקדמה, וואס דארט לייגט ער אראפ די תורה וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר משה, און די תורה וואס משה האט געגעבן פאר די אידן, אקעי, דאס איז די תירוץ פאר דיין קשיא. ס'איז דא הלכה א' און הלכה ב', היינט האב איך זיך פארשריבן פינף זעקס פשטים, דא, כל המצוות, כל התורה, והמצוה. די סטראקטשער, ניין דאס איז דאס איז די תורה אליינס. די סטראקטשער, די סטראקטשער, ס'איז אין, דו האסט די הקדמה, די ערשטע שטיקל, א' און ב', די סטראקטשער גייט, די אייבערשטער האט געגעבן פאר משה מצוות, דהיינו, תורה שבעל פה און תורה דהיינו תורה שבכתב, יעצט די תורה, אנדערע ווערטער די וואס ער רופט תורה, תורה שבכתב, האט משה רבינו געשריבן קודם שימות בכתב ידו און ער האט געגעבן פאר יעדער שבט א ספר, און א דרייצנטע ספר האט ער געלייגט אין די דאס איז א מדרש דברים רבה, דער רמבם פסקנט פון א מדרש, פלא פלאים, שטייט נישט אין גמרא שטייט נישט אין ערגעץ נישט, אין פסוק שטייט עס זיכער נישט, אין פסוק שטייט איין ספר תורה. אקעי, א פסק אין די סענס אז ער זאגט דאך אז אזוי איז געווען, עס הייסט א פסק אין די סענס מער ווי א פסק אין, אקעי, נישט. די לענגוויטש פסק איז נישט די ווארט. די רמב ם האט אנגענומען יענע מדרש ליטערלי. עס זעט מיך אויס אז עס איז אים געווען וויכטיג עטליסט צו זאגן אזוי. קודם כל דרייצן ספר תורות שטייט נישט, שטייט נאר איין ספר תורה. עס איז א גרויסע חילוק. צווייטנס אז משה האט עס אליינס געשריבן שטייט נערג בכלל נישט, אפשר אין יענע מדרש, אבער די רמב ם האט צוגעלייגט. ניין ניין, בכתב ידו שטייט נישט. נישט אויף די שטיינער, ער רעדט יעצט פון א קלף. דאס הייסט, אפילו לקוח את ספר התורה הזה. בכתב ידו, בכתב ידו שטייט נישט, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם אפאר וואכן צוריק באריכות, בכתב ידו שטייט נישט אין די מדרש, די רמב ם האט זיך אליינס צוגעלייגט די בכתב ידו, איך ווייס אליינס נישט פארוואס ער דארף עס, וואס איז שלעכט אז משה געט א שליח און ער האט עס געסוו געזאגט? די רמב ם וויל זייער שטארק, איין מינוט איין מינוט, די רמב ם וויל זייער שטארק אז תורה שבכתב איז טייטש, דאס האט צוטון מיט זיין גאנצע, תורה שבכתב, די רמב ם זאגט נישט גארנישט וועגן נבואה דא. דער רמב ם זאגט אז תורה שבכתב, ליין די שטיקל, ער זאגט, כל התורה, לאמיר איך ליינען, איך ליינען די שטיקל, ווייל אונז לערנען דאך אינעווייניג, כל התורה, כתבה משה רב, כל התורה, און דאס כל התורה ביי די וועי איז טייטש, כ'האב דא, כ'האב א, כ'וויל מאכן א פירוש אויף יעדע ווארט דא, און כל התורה איז די טייטש, יעדע סינגל ווארט פון די תורה, פון די בית פון בראשית ביז די למד פון ישראל, אזוי זאגט דער רמב ם אין הקדמה פון פירוש המשנה, נישט איך זאג די לשון, דאס איז עקזעקט די לשון פון דער רמב ם אין די הקדמה לפירוש המשנה, כל התורה, פון די בית ביז די למד, אין אנדערע ווערטער, די ווערטער וואס שטייען דארט, אלע פון זיי. האט משה רבינו געשריבן קודם שימות בכתב ידו אזוי זאגט די רמב ם. איך פארשטיי אז עס איז א פסוק אויף דעם פסוק איז דא א מחלוקת תנאים צוויי און נאך די מחלוקת אמוראים. ניין ניין ניין אויף דעם פסוק דו ווילסט לערנען רמב ם הער אויס וואס ער זאגט אין די כתב ידו און קודם שימות דאס איין זאך זאגט ער נישט נישט אזוי ווי די רא ש אז עס איז געווען אין יענע טאג. קודם שימות, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכע טאג. ס'קען זיין, אבער די ראש האט א גאנצע שטיקל תורה, אז ס'געווען ממש אין איין טאג, און ס'קען נישט זיין אז ס'איז געווען שבת, ווייל מ'טאר נישט שרייבן שבת, בקיצור. אבער די רמב ם זעהט אויס האט נישט געהאט די פראבלעם, ווייל ער זאגט קודם שימות. יעצט, אבער. ניין. אין איין חודש צווישן שבט און אדר. אונז האבן געלערנט אז ס'איז דא א דיוק פון די פון די ווארט היום וואס די מדרש זעט אויס דארשנט אבער עס איז. אקעי, קען זיין. דאס דאס ווייס איך שוין נישט אבער. דאס איז די רמב ם ער ברענגט דאס פון די מדרש דא האב איך געברענגט די מדרש אויכעט, בקיצור דאס שטייט אין דברים רבה דאס איז די מקור, אז ער געשריבן, איין מינוט, יעצט פון וואס מען שרייבט, נאך נאך דעם, קודם חוץ דעם, קודם וואס האט אים געשריבן, איך זאג פאר סאם ריזען די רמב ם, לויט וואס אונז האבן דאך געלערנט אז, הער אויס, האבן געלערנט אז די רמב ם האט דא געטון א נייע זאך, ער האט רי, ער האט געטון, ער טוט אזא זאך וואס ער טוט אסאך מאל, די סטראקטשער, אבער דא קומט אויס א גרויסע נפקא מינה, דאס הייסט ער זאגט ס'איז דא מושגים, ס'איז דא צוויי מושגים און כ'האב געהערט פון צוויי מושגים און כ'האב געהערט פון לשון, לשון חכמים רייט, מיר רופן עס תורה שבכתב און תורה שבעל פה, דאס איז נישט קיין לשון פון די לשון מקרא וואס דו האסט גארנישט געהערט דערפון ביז יעצט וואס כ'האב נאר געלערנט חומש ביז דערווייל יא, אבער אין די לשון חכמים איז דא תורה שבכתב און תורה שבעל פה, יעצט זאגט די רמב ם וואו שטייט דאס אין פסוק? מיר האבן געלערנט איין פסוק שטייט תורה והמצוה, תורה איז טייטש תורה שבכתב והמצוה איז טייטש תורה שבעל פה, יעצט פארוואס הייסט די תורה שבכתב און די תורה שבעל פה? דאס איז בעצם איז ער מסביר אין הלכה בית, ער זאגט נישט דא מפני זה נקרא תורה שבכתב, דאס איז אבוויעס, אבער תורה שבכתב איז טייטש די תורה וואס משה רבינו האט געשריבן, דאס איז די טייטש דערפון. אקעי, משה רבינו כתב את כל הספר בכתב ידו אויף א קלף, דרייצן קאפיס, פארוואס דרייצן? זאל מען וויסן פונקטליך, בפשטות די ריזען איז אז אז קודם כל יעדע איינער זאל האבן, און צווייטענס ס'זאל זיין איינס מען זאל וויסן אז מען מאכט נישט קיין טעות, ס'זאל זיין א טשעק. און האט געגעבן פאר יעדע שבט און איינס האט ער געלייגט אין די ארון, און אויף דעם איינס שטייט די פסוק לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלקיכם והיה שם בך לעד דאס איז די עד וואס האט יעצט געזאגט, און די פסוק האט אויך אזוי ווי מיר האבן געלערנט אויף די פון דעם פסוק האט רבי שמעון געלערנט אין מסכת בבא בתרא אז משה רבינו האט געשריבן אפילו די לעצטע אכט פסוקים ווייל עס שטייט לקוח את ספר התורה הזה, צו דאס איז א פשוטע פשט צו נישט אבער דאס איז א מדרש פון רבי שמעון. דלא כרבי יהודה יא, מחלוקת תנאים, און. סאיז דאך א מדרש אין די גמרא. ס'קען נישט זיין אז דאס איז די טייטש פון די פסוק דאס מיין איך צו זאגן, קוק אריין אפ ווייל ס'קען דאך נישט זיין, די פסוק ווען האט מען געשריבן? די פסוק איז געווען אמת ווען מ'האט עס געשריבן? מאכט דאך נישט קיין סענס, די גאנצע די גאנצע דיוק דאזענט מעיק סענס, איף יו ריעד די סטארי, ס'איז א מעשה וואס בהכרח האט די גאנצע מעשה שרייבט מען נאכדעם, נישט נאר די לעצטע אכט פסוקים שטייט וימת משה ווי קען משה שרייבן וימת, ווי קען משה שרייבן לקוח את ספר התורה אויב ספר התורה מיינט די גאנצע תורה? וואס מ'האט שוין געשריבן ווי? וויאזוי ארבעט דאס? דאס האט מען צוגעלייגט שפעטער? ווער האט דאס צוגעלייגט? אפשר אזוי ווי א שטר מען שרייבט די קנינים נאכדעם? כ'ווייס נישט. אזוי אזוי ווי א ימים ימיי די קיר ענבים. שטייט דאך עפעס בין עץ און עץ ושדה. דאס איז די אנדערע שיטה, נאכאמאל, נאכאמאל. דאס איז אפשר א שיטה אבער אבער דאס איז נאר, דו כאפסט אז דאס איז זייער א קליינע פראבלעם. די די וימת שם משה, איך קען ברענגען א חומש וועסט זען. דאס אז משה קען נישט שרייבן אז ער איז געשטארבן, משה קען אויך נישט שרייבן אז ער האט גענומען די גאנצע תורה.

אזוי וויאזוי די גאנצע קשיא פון וימת שם משה קען אויך שטיין אז שם אסור. ער זאגט נישט ער האט געהאט עפעס א פראבלעם. ניין. ניין ניין רבי שמעון זאגט אז די אייבערשטער האט געהייסן ער האט געשריבן. אבער אויב פארוואס פרעגט ער איצט נאר אויף דעס? ער קען פרעגן אויף לקח את ספר התורה. זיין גאנצע פלאץ וואס ער ברענגט זיין דיוק אז ס'געמוז זיין א גאנצע תורה און ס'מוז זאגן אז משה רבנו האט געשריבן וימת שם משה בנבואה איז דאך פון די פסוק וואס מאכט נישט קיין סענס אויב מ'פארשטייט אזוי. פשוט פשט פון די פסוק איז אז תורה איז ביז פריער, שפעטער האט מען עס געש. האט איינער אנדערש געשריבן לקח את ספר התורה. פארוואס? ווי בכלל נעמט זיך די גאנצע פשט אז ספר התורה מוז זיין די גאנצע תורה אינקלודינג דעם פסוק, ס'איז זייער א פאני פשט, פשוט פשט איז זיכער אז ספר התורה מיינט משנה תורה, אין אנדערע ווערטער די הלכות פון די תורה וואס שטייט פון לאמיר זאגן פון פרשת ראה ביז פרשת כי תבוא ולא יוסיף, אזוי אויף דעם האט מען געשריבן אויף די שטיינער, דאס האט מען געשריבן, אויף דעם האט מען געמאכט א שבועה, אויף דעם איז דא אתם נצבים און אזוי ווייטער, פון דעם איז דא עקסטער, די גמרא מאכט א, כ'האב דאך שוין געזאגט דאס לעצטע וואך, איך זאג נאר א פשוט פשט, איך ווייס נישט פארוואס

מיר רעדן ס'איז וילך יעצט, יא? און נאכדעם שטייט עקסטער, וכתבו לכם זייער גוט, סאו חוץ דעם וואס האסט געשריבן די תורה, שרייב צו נאך א שטיקל. ס'איז זייער קלאר אז ספר התורה מיינט נישט די גאנצע טעקסט פון אלה הדברים ביז וימת ש ביז לעיני כל ישראל. ס'קען נישט זיין, אדער פון בראשית ביז לעיני כל ישראל. ס'נישט דא קיין שום ריזן דאס צו טראכטן על פי פשט. ממילא די קשיא הייבט זיך נישט אן על פי פשט. כ'ווייס נישט וואס די גמרא באופן כללי האט געטראכט, אבער על כל פנים, ר' שמעון, די רמב"ם האט זיכער געוואלט פארציילן די מעשה אז משה רבינו האט געשריבן די גאנצע תורה פון די בית פון בראשית ביז ל'.

און ווער זאגט דיך אז ס'איז א קבלה, ס'איז דאך א דיוק פון פסוק? זאג איך, און רבי יהודה מוז האבן אויך געטראכט אזוי אז אזא פסוק שייט קען נישט מיינען דאס עניוועיס. סאו וואס יא? איך ווייס נישט. טראכט אליין. קוק אריין די חומש, זעה וואס שטייט אז משה האט געשריבן. מ'האט גערעדט פון פרשת מסעי. מ'האט גערעדט פון פרשת כי תשא. מ'האט גערעדט פון פרשת האזינו. דאס האט משה געשריבן. דעטס אלל. ס'שטייט נישט נערגעץ אין די תורה אז משה האט געשריבן די תורה. כ'ווייס נישט וואו ס'קומט דאס. אפשר איז עס א מסורה, באט אין תורה שטייט עס נישט. שטייט, און נישט נאר דאס, עס שטייט כמעט בפירוש נישט אזוי. ווייל אויף דריי זאכן שטייט עכט עקסטער ויכתוב משה. דאך משמע אז די רעסט האט ער נישט געשריבן, דאס הייסט, ס'איז דא איינער וואס שרייבט די תורה, לאמיר זאגן יהושע בן נון, איך ווייס נישט, עניוואן, נאכדעם, און ער ברענגט צאם די זאכן וואס משה האט געזאגט, עס שטייט אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה די אלע מצוות, דאס שטייט. און די אלע וידבר ה' אל משה און אזוי ווייטער, און שפעטער דאס זאג איך דיר ווייל איך האב געהערט, איך ווייס נישט ווי אזוי איך ווייס, ווייל איך האב געהערט פון משה. עקזעקטלי, די רמב"ן רעדט שוין מיט דעם, וועגן דעם, ווייל. עקזעקטלי. עקזעקטלי, און דאס פאר זאכן האט משה געשריבן, איך ברענג דא די לשון משה, דאס איז פשוט פשט, ווער ס'ליינט פשוט טייטש נאר, זעט אז שוין די גמרא האט נישט פארשטאנען אזוי, די רמב"ם האט זיכער נישט אזוי פארשטאנען, איי דאנט קנאו איף דער איז א הכרח טו דיס, אר איף. פאר עניטינג. און איך ווייס אויך נישט אויב ס'איז הכרח. איך בין, די רמב ם האט לכאורה געמאכט פאר עיקר, איך בין נאך נישט זיכער וועגן דעם, אויב ענק ווילן דווקא וויסן, די, אויב דו וועסט באמערקן, איך האב נישט געברענגט דא די עיקר, איך וויל זאגן, אבער דאס, ענק ווילן זאגן קאנטראווערשל זאכן, דאס איז די זאך וואס מ'זאגט נישט, אבער אין די רמב ם דארף מען דא זייער גוט מדייק זיין, פארוואס איך זאג די רמב ם שרייבט דא בכתב ידו, און די רמב ם זאגט דאס אז ס'איז געווען אלעס, די לשון עיקרים, לאמיר זען אויב מ'קען עס טרעפן דא. דער לשון פון די רמב ם אין אין אין די אכטע עיקר, יא אין די אכטע עיקר, אויב ס'איז דא דא, אבער ס'איז מסתמא, איך האב עס דא, און מען דארף עפענען די קאמפיוטער עס נעמט צייט, נעמט לענגער ווי עפענען א ספר, האסט געוואוסט? געמיינט אז ס'איז סקאדען ביז די טעכנאלאגיע, ס'איז גארנישט, ס'נעמט לענגער. כ'האב געוואלט זאגן א א טייטש אבער כ'בין נישט זיכער אויב כ'קען פרעגן א שאלה, כ'ווייס נישט. זאג נאר אז פשוט פשט אין די תורה שטייט נישט אז משה האט געשריבן נישט, די רמבן זאגט אז אז די גאנצע תורה, פון דעם זאגט דאך די רמבן אז בראשית האט ער אויך געשריבן ווייל משה רבינו איז נישט שטייט נישט אני משה כותב את התורה, שטייט א מעשה אבדזשעקטיוו ג אזוי ווי ער זאגט גוף שלישי, און ווען משה קומט אריין שטייט ער איז געבוירן געווארן, שטייט די די אלע זאכן, באט פון ווי באקומט בכלל די הנחה אז משה האט געשריבן?

על כל פנים איך זאג דיך נאר אין די חומש שטייט עס נישט דאס איך ס'איז זיכער דא א מסורה ס'איז זיכער דא א מסורה אבער אין די די לעוועל פון פרטים איי דאנט נאו וויי און איך וויל דיר זאגן אקעי איך ווייס נישט רוב אידן מיינען אז וואס איך זאג דאס דא איז עפעס א גרויסע חידוש אדער עפעס א גרויסע כפירה איך איך ווייס נישט איך ווייס נישט וואו ס'קומט שטייט אין די רמב ן ס'איז דא זיכער די רוקח און די ראשונים פון אשכנז וואס זיי זאגן זאכן וואס זענען מנוגד צו דעם אז זאגן אז ואלה המלכים האט געשריבן אז איינער אסאך שפעטער האט מען האט אריינגעלייגט ארויסגענומען אפילו אין די גמרא ס'דא פלעצער וואס ס'איז דא מדרשים און גמרות וואס איז דא משמעות ס'איז אויף זייער קלייניקייטן ס'איז דא די אבן עזרא פאר דעם אז ער יא כידוע ס'איז זייער קלייניקייטן באט דעם דארף איך פרעגן מעיקרא דדינא פון ווי ס'קומט דאס אקעי ניין ניין ניין אויף משנה תורה פשוט פשט מיינט אז משנה תורה איז יא עברי טייטש מישט מיינט נישט יענץ גארנישט עברי די גמרא די רעדט זיך די גמרא דארט אין אין אין מגילה

א מינוט, באט די הגשמה וועט מען באלד רעדן וועגן, איך רעד נישט וועגן, ברעקט די פראבלעם אוו דעט. עס איז ווען די אייבערשטער האט געשריבן די לוחות, אקעי, איין מינוט, איך ווייס נישט, נעם נעמען קעיר פון די הגשמה. אבער אין מש מה שאין כן משנה תורה, חוץ פון די ערשטע פסוק, משנה תורה האט א העדער, שטייט אלה הדברים אשר דבר משה, ווער האט דאס געשריבן? כ'ווייס נישט, די נערעיטער, דער זעלבער וואס האט געשריבן די נערעיטער, נאכדעם הייבט אן, נערעיטער, נאכדעם הייבט אן משה צו זאגן, נו, ואומר ואמרתי וכו', ער הייבט אן צו רעדן, ער רעדט אין פירסט פערסאן, מאוסט אוו משנה תורה איז אין פירסט פערסאן, נישט די גאנצע. עקזעקטלי, דאס איז טייטש משה מפי עצמו, פשוט פשט, הגם די גמרא אבער עס קומט אויס יא, עס האט עפעס א חילוק, פון די קללות וברכות האט א אנדערע דין, סאו דער איז עפעס א דיפרענס אין דאס, און על פי הלכה. אבער מען דארף וויסן אז די גמרא, אקעי, איך וויל ענק זאגן א מינוט וועגן די גמרא, איך האלט יעצט, איך האלט יעצט, איך האלט יעצט, איין מינוט, איין מינוט, לאמיר, לאמיר האלטן, לאמיר האלטן זייער קלאר קאפ ווייל מען גייט ווערן צומישט. יא, אפשר איז זאכעלע א. איין מינוט, איין מינוט, לאמיר זאגן זיי, לאמיר זאגן זיי. ניין ניין ניין, ס'נישט קיין פראבלעם, ווייל, איין מינוט, לאמיר זאגן זייער קלאר וואס וואס וואס איך, וואס אונז זאגן ווייל אונז גיין ווערן צומישט מיט אסאך דיונים. וואס די רמב ם זאגט, זייער זיכער, איז אז משה רבינו, און פאר דעם הייסט עס תורה שבכתב, כך אני מבין, אז משה האט געשריבן, מילה במילה, אזוי שטייט אין פירוש המשנה און אין משנה תורה, אז משה האט געשריבן בית ריש אלף שין יוד תיו, ביז לעיני כל ישראל האט משה רבינו געשריבן, און ס'איז זייער קלאר אז די רמב ם פסק'נט דלא כר' יהודה, ער פסק'נט אז משה רבינו האט געשריבן אפילו וימת שם משה, וויאזוי ווייס איך דאס אין הלכות ספר תורה, ער פסק'נט אז מ'קען עס, ער פסק'נט קלאר די אז מ'קען עס צעטיילן, הגם די גמרא זאגט אז מ'קען אפילו לויט ר' שמעון זאגן אז מ'קען עס צעטיילן, ער פסק'נט נישט דאס, ער גייט מיט די פשוט'ע מהלך פון פון פון ר' שמעון אז ס'איז איין זאך, און אז און אז די איי משה האט געשריבן די גאנצע זאך יעדע אות. צווייטע זאך, און דאס שטייט אין די דריי פלעצער אין רמב ם, עס איז אויך ביי די וועי דער אור החיים הק' דער אור החיים אויב ענק ווייסן דער אור החיים הק' זאגט אין א פלאץ זאגט אז עס קען עס איז נישט די הלכה אזוי ווי רבי יהודה, איז דא פלאץ וואס איז די פראבלעם מיטן פלאץ, אור החיים הקדוש אויך האט געפסק'נט אזוי ווי רבי יהודה, עס איז דא אזא אזא הנחה אין ביי אידן אז מען פסק'ט דלא כרבי יהודה, מען פסק'ט ווי רבי שמעון. חוץ פון די אבן עזרא. פארוואס? איך זאג דאך אין די הלכה, אין די הלכה. אין די אין די שאלה, ס'איז א היסטארישע שאלה, כ'ווייס נישט שייך פסק, כ'זאג נאר אז מ'נעמט אן אזא. אמ. דאס איז וואס דער, איין מינוט, דאס איז וואס דער רמב ם זאגט, אקעי? יעצט. וואס האט ער געוואלט זאגן? איך האב נאר געזאגט אז, און דער רמב ם ברענגט טאקע די פסוק, מ'דארף געדענקען, דער רמב ם ברענגט טאקע די פסוק וואס ר' שמעון ברענגט, די לקוח ספר התורה אז ער האט זיכער געטראכט פון די זעלבע זאך. ס'דא נאך א מחלוקת, יא ס'דא נאך א מחלוקת אין גיטין, כ'וויל דיר זאגן דאס, זייער וויכטיג, ס'דא נאך א מחלוקת אין גיטין. אין דף סמך וואס האט צו טון אויכעט זייער, כ'האב דערנט ווען גענומען אמיט, האט מען מחלוקת אין גיטין צו תורה חתומה ניתנה אדער תורה מגילה מגילה ניתנה, רייט? ס'איז דא מחלוקת רשי און תוס' וואס ס'מיינט, אבער על כל פנים איז דא מחלוקת אין גיטין, ר ר יוחנן און ריש לקיש, און ריש לקיש ברענגט די זעלבע פסוק, די מאן דאמר תורה מגילה חתומה ניתנה ברענגט די זעלבע פסוק לקוח את ספר התורה הזה, אז די תורה איז איין גרויסע זאך און ממילא קען מען עס נישט שרייבן עקסטער, מ'טאר נישט שרייבן חומשים, נפק מ די הלכה וואס קומט אויס דארט אין גיטין, און די רמב ם זעהט אויס. גייט דא מיט דעם שיטה הגם דא דאס איז אביסל א קאמפליקעטעד הגם דא אפשר א מקום צו מפלפל זיין ווייל הגם אזוי איז משמע דא כל התורה כתבה משה רבינו ווען ער האט עס געשריבן קודם שימות דאס הייסט ווען עס איז שוין געווען רעדי די גאנצע תורה האט ער געשריבן בכתב ידו קודם שימות אבער אין פירוש המשנה וואס איך האב אים געברענגט דא אויכעט זאגט ער קלאר נישט אזוי דארט פסק'נט ער קלאר אדער פארציילט ער קלאר די מעשה א מגילה מגילה ניתנה ווייל ער זאגט ער פארציילט די מעשה אז משה האט די אייבישטער געזאגט פאר די אידן פאר משה די מקרא און משה האט געזאגט פאר די אידן און עס שטייט אזוי והיו כותבים ואחר כך נפוצו א ויכתבו המקרא במגילות און מ'האט געלערנט די מקרא במגילות און שפעטער האט מען לערנט ער דא לערנט ער אנדערש די גאנצע ענין אז סוף ארבעים שנה ברענגט א מדרש הואיל משה באר את התורה אזוי די וואכעדיגע סדרה און ער ברענגט א מדרש אויף דעם סיי תורה שבכתב און סיי תורה שבעל פה האט משה איבערגעשריבן נאכדעם האט ער געשריבן דער רמב"ם איז משמע דא, און די וועג וויאזוי ער פארטייטשט עס דארט, אז אין א געוויסע סענס איז דא צוויי סטעידזשעס, אין אנדערע ווערטער ער פסק'נט בעצם ביידע ביידע שיטות כאחד, ער פסק'נט סיי מגילה מגילה ניתנה, און סיי תורה חתומה ניתנה, דאס הייסט פאקטיש איז געווען מגילה מגילה ניתנה, זייער וויכטיג צו כאפן, ווייל די ווייל די ווייל די ניין ניין ניין דאס איז דאס זאג איך דער פשוט'ע פשט אין די גמרא איז נישט אזוי ווי דער רמב"ם, אין די גמרא די מחלוקת איז מחלוקת לויט ווי רש"י לפחות זאגט, און תוספות האט עפעס א אנדערע פשט. דארט ווי רש"י לערנט פשט איז כפשוטו אז מען האט אריינגענייט, מען האט אפשר געלאזט פלאץ, דא פארשידענע מהלכים דארט אין די גמרא מען האט געהעריג ווען דער אייבערשטער זאגט פאר משה איין פרשה האט ער עס אפגעשריבן עס איז געווארן א דין תורה פאר דעם עד היום הזה פאר דעם עד היום הזה נפקא מינה להלכה עד היום הזה יעדע פרשה אדער עט ליעסט די וואנס וואס אונז ווייסן אז זיי זענען געשריבן אזוי מען קען מדייק זיין די גמרא קומט אויס א חילוק. זענען ג האבן א קדושה בפני עצמו, ס'איז א ספר, מיט דעם אויך הלכה למעשה מעג מען שרייבן א חומש פאר זיך, ווייל דאס האט משה באקומען פאר זיך און געשריבן פאר זיך, אדער געוויסע פרשות, פרשת סוטה און אזוי ווייטער וואס מען שרייבט פאר זיך, און שפעטער האט מען עס צוזאמגענייט פשוט, וואס האט משה געטון די לעצטע די לעצטע טאג האט איז נישט געשריבן, עקזעקטלי, א א נישט א סימסטערס אבער א תופר בגדים, וואטעווער, דער וואס האט קאנעקטעד דאס איז ווייטער, וואס? נאר די פשט ח ו, ביום אחד איז מען א נס, זייער גוט זייער גוט, אבער די רמב"ם ח ו זאגט זייער זאגט זייער גוט זאגט זייער גוט, אויב מען האט נישט געדארפט מען האט צוגעשריבן די פאר לעצטע פסוקים אפשר, אבער חוץ פון דעם איז שוין אלעס געווען געשריבן ביסטו גערעכט, אבער דאס איז איין שיטה און די צווייטע שיטה פון די גמרא איז ניין אז מען האט גארנישט געשריבן ביז די לעצטע יאר מען האט אלעס געשריבן אויף איין מאל ממילא די גאנצע תורה האט איין דין טארסט נישט שרייבן אפילו עד היום הזה יא טאר נישט שרייבן מאכן קיין חומש נאר וועגן עת לעשות לשם ס'איז א פלאי פלאים אז אלע ספרי תורה אלע ספרים וואס אונז לערנען זענען מדין עבירה תורת ס'כל. דאס וואס יעדע יעדע סינגל מאל א איד זעצט זיך לערנען איז ער עובר אויף די תורה, ס'איז פלא. עניוועיס, די גאנצע תורה איז אנטי דעם. דאס איז תורה שבכתב? אה יא, טאר נאר לערנען, טאר נאר לערנען, טאר נאר לערנען פון א ספר תורה. אפילו ווען דאס וואס מען שרייבט אריין די טראפ און די נקודות איז דאך תורה שבעל פה, מען טאר נישט שרייבן, רייט? באט און דאס האט מען נאר מתיר געווען צו שרייבן אסאך שפעטער, חומשים מיט מיט טראפ איז ממש פון זמן הגאונים. און היינט איז פונקט פארקערט, א ספר תורה מען גארנישט כמעט נישט יוצא מיט עס צו די ספר תורה, לויט די רא"ש.

עה וואס ער האט געלערנט ברענגט דא אז ער האט געשריבן די דרײַצן ספר תורות. דאס הייסט די כתיבה, דאס וואס איז דא א קדושת ספר תורה, דאס וואס איז דא א דין ספר תורה, איז נאר די ספר תורה וואס משה האט שפעטער געשריבן. איי וואס איז געווען פארדעם? האט מען געלערנט וואס איז געווען פארדעם? יא, במציאות ביי יעדע טאג איז משה געקומען געזאגט דער אייבערשטער האט מיר געזאגט א נייע הלכה דא, און מען האט פארשריבן, ער האט געזאגט די לשון אפשר, די לשון הפסוק, האט געזאגט פשט, די משנה, און מען האט ביידע פארשריבן אפילו ביידע אפשר. דאס איז זייער ענליך צו וואס די רמב"ם לערנט פון די משנה, מען גייט זען אין נעקסטע גלגול, אז אויך די אויך די משנה לערנט זיך די רמב"ם אזוי אז קודם מען פלעגט שרייבן פארשרייבן פאר זיך מגילת סתרים, פריוואט האט מען געמעגט שרייבן עס האט נישט קיין דין, ס'איז א דין משנה אבער ס'נישט קיין געשריבענע משנה, שפעטער קומט רבינו הקדוש און ער האט געמאכט די משנה, זייער עפעס זייער ענליך געשען צו תורה שבכתב, אבער די מגילות וואס זענען געווען פריער האבן נישט קיין קדושת פון ספר תורה, נישט אזוי ווי שיטת ריש לקיש, וואס רבי יוחנן, אז עס האט א דין קדושת עקסטערע דין קדושה, ניין דאס איז סתם געווען אזוי ווי א פאקט. סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט אז די רמב ם איז מחלק, אזוי איך זאג א שטיקל תורה, איך ווייס נישט אויב ס'שטייט אין רמב ם די חילוק, אבער ס'זעט אויס די רמב ם איז מחלק צווישן די איידיעל, צו די כאילו די דין פון די קדושת ספר תורה, און די פאקט, און מיט דעם קען מען אויך לערנען ווייטער אויב מען וויל, אבער דאס איז. לא הבנתי. אקעי.
וועלכע נקודות? א יא יא, איך פארשטיי, איך האב פארשטאנען, איך האב פארשטאנען, איך האב זייער גוט פארשטאנען, זייער גוט, האסט פארשטאנען. יעצט, יעצט, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן איז די וואס די רמב ם זאגט, איך האב געזאגט נאמבער טו, איז דאס איז די רמב ם'ס שיטה, אונז פסק'ענען זיכער אז להלכה, כאילו איידיעל, זיכער פסק'נט די רמב ם כאילו אז תורה חתומה ניתנה, און תורה משה כתב כל התורה, נישט כתב בדמע, וואטעווער די, וויאזוי עס, האועווער איט ווארקס, משה האט געשריבן יעדע ווארט. דאס איז וואס די רמב ם פסק'נט אדער זאגט לגבי דעם. איך האב נאר געזאגט אז די פסוק כ'האב נאר געזאגט אויב מ'וויל צוריק גיין אסאך פאר די רמב ם און פשוט פשט אין די פסוק שטייט נישט אפילו עפעס נאנט צו דעם לקוח את ספר התורה איז נישט נאר לקוח די גאנצע האבן געזאגט די גאנצע תורה שטייט נישט אז משה האט עס געשריבן שטייט אויף אפאר זאכן עקסטער אז משה האט עס געשריבן און די מפרשים וואס לערנען אזוי ווי די רמב ם מוטשענען זיך פשט אזוי ווי מ'ברענגט אין פרשת מסעי אזוי ווי אין אנדערע פלעצער פשוט פשט איז איז פשוט אז נישט משה האט געשריבן ווער יא עס שטייט נישט כ'ווייס נישט ווער די אייבישטער אליינס כ'ווייס נישט ווער און ממילא פאלט אוועק די אלע קשיות די גאנצע שמועס פאלט אוועק. אקעי דאס איז וואס עס שטייט וואס איז לגבי פשט לגבי די גמרא אויך איז זייער אינטערעסאנט אין די גמרא נאר מען דארף דאס וויסן די גמרא און אזוי ווי איך האב געזאגט וועגן די פסוק נאך א third נקודה וואס אונז רעדט וועגן לקוח וועגן תורה חתומה ניתנה אויך דאס וואס אונז רעדן וועגן די שמונה פסוקים אויך דאס וואס די גמרא רעדט אין אנדערע פלעצער זאכן וואס האבן צו טון אין סנהדרין וועגן דבר השם בזה וועגן אומר אין תורה מן השמים די גמרא קיינמאל נישט גערעדט וועגן די די זאך וואס איז געווען זייער וויכטיג פאר די רמב ם, יא עס איז געווען פאר אים פון די יסודי הדת אין סאם סענס, מען דארף וויסן אין וועלכע סענס, איך וועל באלד רעדן וועגן דעם, אבער אין סאם סענס איז געווען וויכטיג פאר די רמב ם צו זאגן דאס, עס איז נישט הלכות יסודי התורה דא, יא דאס איז הקדמה לרמב ם, אבער עס איז געווען וויכטיג צו פארציילן די מעשה אז משה האט געשריבן יעדע אות פון די תורה בכתב ידו, און די גאנצע זאך איז נישט געווען וויכטיג פאר די גמרא, וויאזוי ווייס איך? אזוי ווי איך האב יעצט געזאגט. קודם כל די ריזן פארוואס די גמרא רעדט בכלל פון די שאלות איז נישט ווייל די גמרא איז אינטערעסירט אין די מאי דהוה הוה וואס די גמרא זאגט, א היסטאריע, אפילו וועלכע סייט וועלכע סדר מ'האט אנגעטון די בגדים דארט זאגט די גמרא אין יומא, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, די מאי דהוה הוה וואס פארוואס לערנען אונז בכלל א מעשה שהיה צו מ'האט געשריבן דאס פרשה פארדעם צו יענע פרשה נאכדעם, די גאנצע ריזן פארוואס די גמרא רעדט וועגן די אלע זאכן די גמרא מאכט לשיטתו'ס און פלפולים, איז נאר ווייל ס'דא א שאלה, ס'איז א הלכה'דיגע שאלה, ס'דא א הלכה שאלה, צו מ'מעג, וואס איז די הלכה שאלה דארט אין בבא בתרא, צו מ'מעג ליינען יחיד קורא שמונה פסוקים, יא דאס איז געווען שיטת רבי יהודה, יחיד קורא אותם, צו מ'מעג שרייבן כותבין חומשים, צו כותבין מגילה לתינוק, דאס איז געווען די צוויי שאלות וואס די. דאס איז די פרעימינג פון די גמרא, און קיינמאל ווען איינער זאגט אה כ'האב א שטיקל תורה צו זאגן אז משה האט עס נישט געשריבן ממילא למאי נפקא מינה, ס'איז עמעיזינג, למאי נפקא מינה, ס'איז ווערי דזשואיש, למאי נפקא מינה אז משה האט נישט געשריבן די שטיקל, אה ווען מ'מאכט א עליות קען מען מאכן די, מ'קען אויס, ס'איז אויך קוים א הלכה, מ'קען אויסשטעלן די עליות אנדערש אין בית מדרש אויב מ'וויל. עקזעקטלי. איטס נאט איווען א סיריעס הלכה, ס'נישט אפילו אזוי ווי ווען איז שבת, כ'מיין. ס'איז א קלייניקייט אויפן סדר בית הכנסת, און צו צו ווען מען שרייבט צו און אויך צו ווען עקזעקטלי ווען מען מאכט א חומש, דאס איז די גאנצע נפקא מינה להלכה, און ווען איינער זאגט א דיוק פון א פסוק, אזוי ווי ער זאגט אזוי ווי ער זאגט איך האב א דיוק פון א פסוק לקוח ספר התורה, און איך בין זיכער אז ווען ער פארדעם אויך ער זאגט די גאנצע זאך פון פשט, איך בין זיכער אז ווען ר' שמעון ברענגט די דיוק פון פסוק, מיינט ער נישט אז דאס איז די פשט פון די פסוק, אזוי ווי די ראשונים זאגן אלעמאל, וואס זענען געווען בלינד די אמוראים די תנאים זיי האבן נישט געקענט ליינען קיין פסוקים זיי האבן נישט געקענט פארשטיין אז אויב איינער שרייבט נעם דעם ספר אין א שטאל מיט די פראבלעם דארף שרייבן ווי קאנינא רייט נאכדעם פארדעם איז א גאנצע קאמפליקעישן. די פשוט פשט איז פשוט יעדער האט זיך קיינעם פארוואס עס זאל נאר איינפאלן אנדערש ווי פשוט טייטש נאר וואס ס'א דרש על דרך הדרש ארבעט די סארט לימוד אז אויב מען זאגט א דין קדושת ספר תורה קען מען דא פון דעם לערנען אז די ספר וואס מען לייגט אין די ארון דארף זיין א גאנצע ספר און ווייניגער איז נישט נחשב ספר סא א דרש

בכלל אפילו דאס צו טראכטן, די זעלבע זאך אין מגילה, מגילה ניתנה און די אלע די אלע דינים, עגעין, קען זיין יא אביסל א היסטארישע שאלה אבער עס איז נישט זיכער אז די גמרא האט נישט קיינמאל געטראכט אזוי, אוי וואס הייסט, רבי שמעון ווען זיי האבן זיך געדינגען מיט רבי יהודה האט רבי שמעון נישט געזאגט האלא אבער משה רבינו געשריבן די גאנצע תורה אלע אונזערע זיידעס האבן עס געזאגט, ער האט נישט געזאגט דאס, ער זאגט דאך א דיוק, ממילא קומט אויס אז מ'קען נישט קיין יחיד קען עס נישט ליינען, דאס איז די גאנצע זאך פון די גמרא, סאו דאס איז ווערי דיפרענט, און לייק איי סעד אנטיל נישט ממש די רמב"ם פאר אים אבער. ביז ס'איז געווען געקומען מענטשן וואס האבן געמאכט טעאלאגיע מיט עיקרים, מיט די מוסלעמענער זאגן דאס און די קריסטן זאגן דאס, איז קיינער נישט געהאט די גאנצע פראבלעם. עס איז דא א תורה, עס איז די אידישע תורה, עס איז פון משה'ס תורה, מען קען ווערן, מען קען לערנען פשט, ווער האט געשריבן ווען און וואס און אריין און ארויס, אזוי ווי די ראשוני אשכנז וואס האבן נישט געמאכט צו טון פון טעאלאגיע האבן אזוי געזאגט און עס איז געווען ר' יהודה החסיד האט געזאגט, און ר' משה פיינשטיין איז געווארן אינגאנצן נתפעל ווייל ער איז געווען אזוי אינפלוענסד פון דער רמב"ם, איך מיין אזוי ווי אלע אידן אבער.

שאלה ווער ס'וויל מאכן א מאווי און ס'זאל זיין היסטאריקל אקיורעט, כ'מיין ס'איז נישט קיין נפקא מינה, ווי איז די נפקא מינה? איך וויל, און דא איז דא, דא איז דא, איך וויל זאגן זייער וויכטיג, דא איז דא א שטיקל, מען דארף צוריק גיין, סאו איין מינוט, צוויי מינוט, סא לאמיר דיך זאגן, לאמיר דיך זאגן עפעס, איך ווייס נישט פארוואס ס'איז א חילוק, נאר איך זאג, אויב האט מען נישט געשריבן כתב ידו איז עס ווייניגער מדויק כאילו, און אויב איז עס מגיה געווען שפעטער, כ'מיין וואס איז פונקטליך די, סאו סאו איין מינוט, סאו ס'איז דא איין זאך וואס ס'שטייט און מ'דארף מעיין זיין אין דאס, אבער.

דאס איז מיין איך קאפח'ס טרענסלעישאן וואס זיי האבן דא אויב איך געדענק. שנאמין שכל התורה הזו נמצאת בידינו היום הזה, קודם כל האט ער געלייגט א נייע זאך, די תורה וואס אונז האבן, דאס קען זיכער נישט זיין, דאס איז זיכער א היסטארישע פאקט, אדער יא אדער ניין, כ'מיין מען דארף האבן אן עדות פאר דעם, ס'איז נישט קיין שאלה וואס הייסט שייך צו כ'ווייס נישט אפילו וואס מיינט מ'מוז גלייבן אין דעם, אבער זאגט ער אז די תורה וואס אונז האבן דאס מיינט לאפוקי די מוסלמענער וואס האבן געהאט א איידיע אז די אידן האבן פארדרייט די תורה. היא התורה שניתנה למשה, דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז נישט דא קיין שום גמרא אין דעם, וועגן דעם, ס'קען נישט זיין קיין גמרא וועגן דעם, ווייל איך וועל פרעגן אויף די גמרא, און ווער זאגט אז די גמרא איז די גמרא וואס רב אשי האט געשריבן? און די די ווען רמב ם האט דאס געשריבן, זייט דען, זייט דעמאלטס אפשר האט מען עס געטוישט, כ'מיין ווי איז שייך צו מאכן אזא עיקרי אמונה, איך ווייס נישט ווי אזוי ס'איז שייך, ס'איז א פאקט, מה זה שייך, אוקיי, מ'קען, כ'זאג דיך ס'איז דא אזא מסורה אבער,

נאכדעם זאגט ער א צווייטע זאך, אקעי סאו דאס באט איז א ביג פראבלעם ווייל דער רמב ם מוז דאס זאגן לאדזשיקלי ביקאוז אויב ער וועט זאגן אז א תורה האט משה איז וואס האב איך פון דעם? מ'מוז דאך זאגן אז די תורה נישט די גייט ער זאגן עקזעקטלי סאו ס'איז א צווייטע תורה האלא לאדזשיקלי איף יו טאלקינג אבאוט די תורה מן השמים מוז מען זאגן די תורה איז מן השמים איטס אימפאסיבל אדערווייז ווייל א תורה מן השמים סאו וואס ווילסטו פון מיר גיי טרעף יענע א תורה ערגעץ אט דאס איז פשוט אבער זאג דאן די פארט איז אויך איז לכאורה באלאנגט עס צו צווייטן, בקיצור. נאכדעם זאגט ער, דאס שטייט יא, ושהיא כולה מפי הגבורה, אקעי, אז די גאנצע תורה, ושהיא, ושהיא כולה מפי הגבורה, די, און די גאנצע תורה איז אינגאנצן מפי הגבורה. וואס איז טייטש? דאס איז די לשון הגמרא, מפי הגבורה, מפי, מן השמים, סעים, סעים איידיע. יעצט, און וואס איז טייטש? נאר, ער איז נישט געווען העפי מיט די ווארט, כלומר, שהגיעה אליו, שטייט דאך, ווייל שהגיעה אליו כולה מאת השם, הגעה שקורין אותה על דרך השאלה דיבור, ואין יודע איכות אותה ההגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיעה אליו. אקעי סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז פון די אייבערשטער, אין אנדערע ווערטער עס איז געקומען פון די אייבערשטער צו משה אין סאם וועי, קאלד בדרך משל, דרך השאלה מיינס בדרך משל, בדרך פיגערעטיוו לענגוויזש אדער בדרך באראוד לענגוויזש, בדיבור, פארשטייט זיך די אייבערשטער רעדט נישט סאו עס איז נישט שייך צו זאגן, די איינציגסטע וואס ווייסט וואס דאס מיינט איז משה רבינו אליינס, אונז ווייסן בכלל נישט וואס דאס מיינט וידבר השם, אדער אפשר די רמב ם ווייסט אבער דא זאגט ער כאילו משה האט אליינס געוואוסט, אבער דאס איז דאס איז די וויכטיגע זאך, דאס טייטשט טייטשט מפי הגבורה. ו. און נאך דא נאך זאגט ער נאך א זאך, די שורה איז די עולם מדייק זייער אסאך, ושהוא במעלת לבלר שקורא לפניו, אדער אן אנדערע סופר, והוא כותב כולה, תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, ולכן נקרא מחוקק. אנדערע, מחוקק טייטש א שרייבער, אזוי לערנט דער רמב ם טייטש, מחוקק א סופר, א סופר יא, א קריצער קענסטו זאגן.

אייבערשטער זאגט און ער האט געשריבן, נאר לויט דעם פארשטיין די עולם אז אין אנדערע ווערטער אז די רמב ם זאגט דא אז אזוי ווי וואס ער זאגט דא אז משה כתב כל התורה יעדע אות פון בית די אייבערשטער האט פארגעזאגט בית ל' וואטעווער די ווערטער און ער האט געשריבן מילה במילה. אזוי לערנט אזוי לערנט די עולם און נאכדעם גייט ער אריין אין נאך א זאך, איך דארף אז מען רעדט שוין דארף מען דארף מען יעצט גיין צו די נעקסטע זאך, און אויף דעם איז ער ממשיך, ואין הבדל בין ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד, או אנכי השם, ושמע ישראל השם אלקינו השם אחד, הכל מ. ניין, ער זאגט נישט אז אלץ אייניג, אקעי, ער זאגט הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה טהורה קדושה אמת. אקעי? ניין ניין ניין ער ליינט ווייטער און דעיס אויף דעם ברענגט ער די גמרא אויף דא קומט ער צו צו די פיינעלי וואס די גמרא האט געזאגט אין סנהדרין זה נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה ושאלה התאריכים דער מנשה האט געזאגט אויף די גמרא מנשה דורש באגדות של דופי ער האט געזאגט פארוואס האט משה רבינו געשריבן ואחות לוטן תמנע און אזוי ווייטער וואס דו דארפסט שרייבן די די נארישקייטן אויף דעם זאגט די גמרא דבר השם בזה און די רמב ם לערנט אז דעיס איז די עבירה אויף אומר אין תורה מן השמים, און בפשטות איז די טייטש, אזוי לערנט פשוט טייטש, אז די רמב ם לערנט אז נישט פשט אז ס'איז נישט וויכטיג שמע ישראל ווי ושם אשתו, דעטס נאנסענס, אוודאי איז עס וויכטיג, ס'איז דאך יסוד התורה, וויאזוי קען מען זאגן, מיינט צו זאגן אז אלעס האט דער אייבערשטער פארגעשריבן, און מנשה, עס שטייט נישט דאס אין די גמרא ביי די וועי, מנשה זאגט, די גמרא שטייט נישט בכלל די גאנצע זאך, מנשה האט זיך חוזק געמאכט פון תורה, משה רבינו זאגט נארישקייט וואס שרייבט ער, וואס שטייט אין די גמרא, ער איז א בזיון התורה, די גמרא שטייט נישט בכלל די גאנצע איידיע פון עס כופר בעיקר, די גאנצע לשון איז נישט אין די גמרא, דאס איז די רמב ם'ס פאזישן. אבער אין די גמרא שטייט אז אפיקורס, נישט אפיקורס אין די סענס פון א, אין די גמרא סענס, נישט אין די רמב ם סענס, רייט? ניין, אפיקורס אין די גמרא מיינט סתם א גרויסע מחוצף. א רשע, ער זאגט, ער איז מבזה די אייבערשטער'ס, די אייבערשטער'ס ווערטער, מאכט חוזק, עקזעקטלי, ער איז מרים יד, ער מאכט חוזק, מגלה פנים, דאס הייסט ער איז מחוצף, רייט? מגלה פנים איז טייטש א מחוצף, מעיז פניו. וואס האלסטו פון דעם? עקזעקטלי. אזוי זאגט דער רמב ם, אזוי לערנט דער רמב ם, און דער רמב ם לערנט נישט נאר דעם, אז דער רמב ם ולא עוד, אלא דער רמב ם לייגט דא צו נאך א זאך, ס'הייסט איך וואלט געקענט זאגן, הער אויס, הער אויס, איך וואלט דאך געקענט לערנען די גמרא אז מנשה זאגט, וואס שטייט ואחות לוטן תמנע, און ביי די וועי, עמעיזינג, וואס טוט די נעקסטע שטיקל גמרא?

איך וואלט געקענט זאגן אז מנשה וואס האט געהאט טענות אויף די ואחות לוטן, איז ער געווען א מחוצף, ס'איז אזוי ווי היינט א עניוואן וואס נעמט א בוך און ער נעמט די קלענסטע, די ווייניגסטע וויכטיגסטע זאך און ביסט טשערי פיקינג הייסט עס יא? ווייסטו וואס מ'קען זאגן ווייסטו וואס מנשה לעבן בעט דיך פארוואס מאכסטו חוזק פון די תורה, אין די תורה שטייט אסאך וויכטיגע זאכן, שטייט שמע ישראל, שטייט יציאת מצרים, שטייט ואחות לוטן תמנע שטייט פאר עפעס א זייטיגע סיבה, ס'איז טאקע נישט די וויכטיגסטע זאך, אין אנדערע ווערטער, ס'איז זייער פאני אז די תשובה פון מנשה צו מנשה דארף זיין אז ואחות לוטן תמנע איז אזוי וויכטיג ווי שמע ישראל. פארקערט, די תשובה צו מנשה איז, פארוואס פאוקעסטו אויף די קלייניקייטן? אזוי ווי איינער גייט צו א רבי, יא, און זאגט, דער רבי האט געגרעפסט, סאו, דאך געזאגט תורה, וואס, פארוואס פאוקעסטו אויף די גרעפס? סתם חיה רעה, דארף נישט זאגן דער רבי גרעפסט, ווען דער רבי גרעפסט מאכט ער מלאכים. דארף נישט קיין שום מלאכים. די רבי גרעבסט און אויך זאגט ער גוטע תורה, און און די גוטע תורה איז די פאוקעס. די רבי גרעבסט איז די דרייט זיך מלאכים. פעלט נישט, אגעין, ס'קען זיין אז יא און ס'קען זיין אז נישט, ס'זעהט מיר, איך פרעג דיר א פשוט'ע קשיא, איך נישט א קשיא, איך בין מעורר א פשוט'ע זאך, א מינוט א מינוט א מינוט, איך בין מעורר א פשוט'ע זאך, אז ווען אז ווען אז ווען די רמב ם ברענגט די גמרא בויט ער פון דעם א יסוד שאינו מוכרח בכלל, און די גמרא קען מען לערנען פשוט אז עס האט נישט קיין מיט מיט טאקע איז דא א טעם זאגט די גמרא פרעגט אבער די גמרא איז דא א טעם פארוואס ואחות לוטן פון דעם לערנט מען זיך ווי גוט ס'איז זיך מתדבק זיין משפחתו של אברהם באט סיריעסלי ס'איז אזוי וויכטיג ס'איז ווי ווי ווי ווי דאס ניין ס'איז נישט סך הכל ס'איז טאקע ווייניגער ניין מנשה'ס חוצפה איז נישט געווען ווייל ער האט נישט געוואוסט די דרשה פון די גמרא באט מען האט שוין געקענט פארגעסט פארענטפערן פאר מנשה מיט יענע תירוץ אויך נישט ער האט סתם געזוכט צו צו האקן וואס דאס זאגט נישט שטייט נישט אין די גמרא דאס איז ממש זיכער די רמב ם צוגעלייגט אפילו אן דעם פעלט נישט אויס בכלל צו משווה זיין די שמע ישראל די ואחות לוטן, מען קען זאגן אז מנשה האט זיך געפאוקעסט אויף די קלענסטע פרט, אזוי ווי יעדער רשע טוט ווען ער וויל אפפרעגן יעדע זאך, און דאס איז נישט קיין וועג, מען דארף זיין א ווי עס הייסט א נישט מאכן קיין סטרא מען, יא, מען דארף זיך אנכאפן די קלענסטע חולשה וואס יענער זאגט, די שוואכסטע זאך כאפ אן די שטערקסטע זאך, דאס איז דער פשוט פשט. אבער די רמב ם האט עס גענומען, אבער די רמב ם האט קאנעקטעד דאס, זאגט, די רמב ם האט קאנעקטעד דאס צו נאך א שטיקל, נאך א ברייתא וואס שטייט דארט, אזוי ווי ער זאגט אליינס, וזה ענין אין תורה מן השמים, איך זאג דיך די קאנעקשאן וואס די רמב ם מאכט דא, דער איז סאמטינג ווערי גאוינג אן, איי קען טעל יו טרי דיפרענט פשטים דעט אר די אפאזיט וואן אוו די אדער וואטס גאוינג אן, באט עפעס גייט פאר, ער זאגט קאנעקט דאס וואס שטייט אין תורה מן השמים, אויף דעם שטייט די משנה, הער וואס שטייט אין די משנה, האומר כל התורה מפי הקדוש ברוך הוא, א ברייתא, חוץ מפסוק אחד, און דער רמב ם אגען האט מסלף געווען וואס עס שטייט, עס שטייט נישט אזוי, עס שטייט חוץ מפסוק אחד, חוץ מדקדוק אחד, חוץ מגזירה שווה אחד, וואס דער רמב ם האלט אז נישט יעדע גזירה שווה איז מן התורה, כאפסט וואס גייט דא פאר, ער האט ריריטן די גמרא עס זאל שטימען מיט זיין אפיקורסות, חס ושלום, מיט זיין וועג וויאזוי ער האט פארשטאנען, און לכבוד דעם האט ער געקענט אריינלערנען אז ס'מיינט אז מען דארף גלייבן אז יעדע ווארט אלא משה מפי עצמו איז כי דבר השם בזה, ווייל ער איז מבזה, און נאכדעם, באט איי העוו טו ריד יו די נעקסט ליין, נאכדעם זאגט ער אלא, מען דארף דאס ווייזן אינעווייניג, אזוי זען צו ס'איז אזוי פאני. אלא, זאלסטו נישט זיין קיין דבר השם בזה וואס זאגט אז די גאנצע תורה איז מפי הקדוש ברוך הוא חוץ מאיין פסוק וואס משה האט אליינס געזאגט, אגעין, מנשה האט נישט געזאגט אז איין פסוק האט משה געזאגט, מנשה האט געהאט טענות אויף משה. קען זיין די רמב ם איז מדייק אז פארוואס האט ער געזאגט למה אמר הקדוש ברוך הוא אמר לא היה למשה לכתוב די וואס הייסט משה? הקדוש ברוך הוא, דאס הייסט לערנט די רמב ם מנשה האט געהאלטן אנכי השם האט די אייבערשטער געזאגט אבער דאס האט משה אליינס געזאגט האט ער טענות אויף משה, באט דאס איז א גאנצע פלפול ס'שטייט נישט פשוט פשט האט געלערנט, משה האט געשריבן, אדער מפי הגבורה צו האועווער, נישט דאס איז געווען די נידון בכלל ביי מנשה צו משה האט געשריבן צו די אייבערשטער האט געשריבן, נידון געווען פארוואס עס שטייט די קלייניגקייטן אין פסוק, די אירעלעווענט אדער נישט וויכטיגע זאכן, און די רמב ם האט אריינגעקאנעקט אין דעם די ענין פון אומר אין אות אחת מן השמים, און יעצט דארפסטו פארשטיין אז דאס איז פשוט, אגעין. לויט ווי די רמב ם האט געלערנט, איך ווייס נישט פשוט טייטש אבער ס'איז זיכער אז אונז האבן שוין געלערנט וועגן דעם אפאר מאל אז אין די מדרשים טרעפט מען אסאך מאל אז זיי זאגן אז יעדע סינגל זאך וואס זיי זאגן איז מן השמים אין די גמרא שטייט אפאר מאל און די רמב ם האט אויף יענע גמרא אין ברכות אויכעט פארדרייט אראפ געשניטן ווערטער ס'זאל שטימען מיט זיין עיקר האמונה רייט? איך וויל איך וויל נאר זיין קלאר וואס איך זאג דא ס'איז דא א עיקר האמונה ס'איז דא א זאך וואס זאגט אז די גאנצע תורה איז מן השמים תורה ווער ס'זאגט אנדערש איז א איז א אומר אין תורה מן השמים דאס שטייט א משנה ס'איז זייער בעיסיק יעדער איינער איז מודה אז אידישקייט ס'איז געבויט אויף די זאך, האומר אין תורה מן השמים אין לו חלק לעולם הבא, מ'מוז זאגן אז די תורה קומט פון הימל, רייט? יעצט, דזשאסט, די גמרא אלעמאל לייגט צו אויף דעם, יעצט וואס מיינט דאס? שטייט נישט וואס ס'מיינט, די תורה קומט פון הימל, וואט דאס דעט מינס, מ'קען זאגן טויזנט פשטים, ס'שטייט נישט אין ערגעץ אז מ'דארף זאגן ווערטער וואס די אייבערשטער האט געזאגט, וואס ער האט געזאגט בעל פה, וואס ער האט געזאגט בכתב, אלל דיס טינגס דאנט סעי אין דעט אין דעט משנה אין דעט בעיסיק קאנטרי דאס איז א בעיסיק אפילו א רעפארמער גלייבט אין דעם ס'נישט קיין נישט קיין אזא גרויסע יא אוודאי יא וואס מיינט הימל וואס מיינט קומען אזוי ווי דער רמבם זאגט איך ווייס נישט איין מינוט נישט קיין חילוק סך הכל נישט צו זאגן אז משה האט אליינס געשריבן דאס איז מסכים אקעי איין מינוט איך זאג נאר א פשוטע זאך ס'איז זייער ס'איז זייער א פאזי מושג און און יעצט און און יעצט די גמרא, ווען די גמרא האט עס געברענגט אלעמאל, נישט אלעמאל, אסאך מאל, אסאך מדרשים זאגן, יעדער איינער מיט זיין הגזמה, מיט זיין הפלגה, אז אפילו דאס וואס איך האב יעצט נעכטן אויסגעטראכט איז אויך פון הימל, יא? אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש און תלמיד עתיד ליתן לפני רבו און אפילו גזירה שווה אחת און אפילו קל וחומר אחת, אלע זאכן וואס איז פשוט, איך מיין, דארף דאך זיין אבוויעס, אגעין לייק איים סעיאינג, אונז זיצן אין בית מדרש, אין בית מדרש מ'לערנט, רייט? דזשאסט טו בי קלעיר, אין בית מדרש אויף די גמרא, ווי אר לערנינג רייט ס'איז נישט מ'חזר'ט נישט נאר רייט נישט אזוי ווי די גאונים האבן געוואלט פארשטעלן סאמטיימס רייט מ'לערנט פשוט אז יעדער איינער וואס לערנט גמרא יעדער איינער וואס וואקט אריין אין בית מדרש פון רבינא רב אשי זעהט אז דארט לערנט מען מ'איז מחדש לערנען מיינט מחדש זיין ס'איז דא א טעקסט וואס פארשטייט זיך די תורה אפשר די משנה וואטעווער איז וואס איז די מסורה און אויף דעם לערנט מען מ'ברענגט נייע דרשות מ'דינגט זיך וואס די פשט אין פסוק איז וואס נישט פשט אין די משנה מ'לערנט רייט מ'איז נישט מ'חזר'ט נאר מ'איז מדקלם וואס עס שטייט ס'איז פשוט רייט און אין די בית מדרש קומט אריין א מענטש און זאגט רבותי איך האב א דרשה שטייט לוחות האבן מיינט איך האב געזאגט היינט, והתורה מיינט איך האב געזאגט נעכטן, מצוה מיינט וואס מיין רבי האט געזאגט אייערנעכטן, און אזוי ווייטער, יא? דעטס די סיטועשאן דעט דעי סעיאינג אלל דיס מדרשים וויטש כולם ניתנו אין די תורה למשה מסיני רייט? איז דאך פשוט יעדער איינער פארשטייט ער מיינט עפעס, איה וואס מיינט ער? איך ווייס נישט פונקטליך וואס, ער מיינט זיכער נישט אז געקומען פון סיני סאם האו די אות באות וואס איך זאג יעצט. נישט קיין מאפיא. ס'קען נישט זיין אז ער מיינט דאס, רייט? ווייל ער לערנט דאך אליינס אין די וועלט ווי מ'לערנט, ס'קען דאך נישט זיין אז ער מיינט דאס. נו וואס מיינט עס? אז זאלסט וויסן אז די חכמה קומט פון אייבערשטן, אז זאלסט וויסן אז אונז זענען נישט מחדש אליינס, אונז פרובירן מכוון זיין אל האמת, וואטעווער, מ'קען אריינלערנען אין וועלכע לענגווידזש דו ווילסט וואס ער מיינט פונקטליך, אבער ס'איז זיכער אז ער מיינט נישט עניטינג ליטעראל. יעצט דער רמב"ם האט געטון זייער א פלא'דיגע זאך, א חידוש עצום וואס מ'דארף מחלק זיין אויף אים. דער רמב"ם האט געטון אזא זאך און געזאגט אז ניין, איך וויל יא מ'זאל גלייבן אז די תורה קומט פון הימל ליטעראל, יעצט אבער אזוי ווי מ'קען עס נישט גלייבן אויף אלעס וואס איך טו חידושים, גייט מען צוטיילן, ס'דא געוויסע פארטס, תורה שבכתב מיט די פירושה דאס יא, אלעס אנדערש נישט. ווי פון ווי נעמט ער דאס? פון נאוועיר. הי מעיד איט אפ ביי הימסעלף, ביקאז די מקורות וואס ער נוצט, פארשטייט ער אליינס אז זיי מיינען נישט דאס, רייט די לעצטע ענד פון די סענטענס מיינט נישט דאס, וואס מיינט עס? תורה מן השמים, איך ווייס נישט וואס. איז ווי אזוי נעמט ער בכלל די איידיע אז געוויסע פארטס זענען יא מן השמים, ליטערעלי?

וואס וואלט וויאזוי וואלטן ענק געדארפט אויספירן די סענטענס? נו זאג מיר וויאזוי מען פירט אויס די סענטענס. נישט אפילו איין אות האט האט משה אליינס געטראכט, איז א אפיקורס, נאר וואס? נאר יעדע ווארט האט ער געשריבן. און וואס זאגט דער רמב ם? אלא כל אות שבה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינו ה', ולא תושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלהי יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. האלא? כאפסט וואס גייט דא פאר. נישט זאלסט דיר זאגן אז משה די ואחות לוטן תמנע האט משה סתם צוגעשריבן נאר זאלסט וויסן אז אין אחות לוטן איז אויך דא גרויסע חכמות און ווער ס'וועט מתייגע זיין און זעהן און מ'דארף מתפלל זיין גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך אז מ'זאל טרעפן די פשט פון דעם זאכן. וואס האט וואס האט געשריבן, אגעין, נאו הי גאוס בעק, די פשוטע פשט פון מנשה, מנשה האט געטענהט אז דא שטייט גארנישט, זאגט דער רמב ם ס'שטייט יא, און וויאזוי ווייסטו, און קוק אין מורה נבוכים פרק נ' האט א גאנצע פרק צו מסביר זיין וואס ס'מיינט די צו זאגן פירושים אויף די אלע פסוקים וואס לכאורה זענען איבריג. כאפסט וואס גייט דא פאר. זייער פאני. כ'ווייס נישט די תירוץ. כ'ווייס יא א תירוץ אבער די קשיא איז בעסער. אבער איך וויל קודם זאגן איין זאך וואס איך מיין יא מער ריכטיג, ווען דער רמב ם זאגט, און דאס און דאס געזאגט, נאכאמאל, אבער דא זאגט ער אויך, נישט נאר מיינע, פון דעם זאג איך דיר, זיי מדייק דא, דער רמב ם איז זייער, ער איז געווען קאנשעס דאס אז ער קאנפיוזט דא צוויי זאכן, איינס אז עס איז א וויכטיגע זאך, און צווייטענס אז עס איז מפי הגבורה, און ער מישט דאס דריי מאל אהין און אהער, דאס איז נישט קיין סתירה, דאס איז איין שטיקל, האלא. נישט אזוי נאר עפעס וואס האט קיין שייכות, ס'איז זייער פאני, זאג איך ס'איז זייער פאני, מ'קען מ'מוז אריינלערנען איינער אין די צווייטע, מ'מוז זאגן אדער ווען ער זאגט יש בה חכמות מיינט ער פארוואס איז דא חכמות ווייל ס'איז מפי הגבורה אדער פארקערט פארוואס איז מפי הגבורה ווייל מפי הגבורה מיינט אז ס'איז דא חכמות, איינע פון די צוויי זאכן מוזן זיין אמת ווייל אנדערש איז דאך סתם א צומישעניש. יעצט נאך איין זאך וויל איך זאגן און דאס איז אויך א שאלה וואס איך ווייס נישט, ווען די רמב ם זאגט אז משה איז אזוי ווי א שרייבער וואס שרייבט נאך, פירש המשנה יסוד השמיני אין סנהדרין, דאס זי זאגט איך ווייס נישט ווער האט אונז פארציילט אז דאס מיינט אז ער האט געשריבן יעדע ווארט פאר ווארט ס'מיינט א פשוטע זאך ס'מיינט דאך וואס ער זאגט שפעטער כי לא דער רמב ם ברענגט דא די פסוק ער זאגט די פסוק אויף דעם איז וואס משה האט געזאגט כי לא מליבי אקעי זייער אינטערעסאנט והדיבור המורה ער ברענגט די רמב ם ברענגט אויף יעדע זאך א פסוק און אין סוף דעם פירוש ער זאגט אויך די פירוש המקובל זעלבע זאך סוף זאגט ער אז ווי שטייט ווי שטייט די עיקר ביי די וועי איי וואנט טו עסק יו א קוועשן ווי שטייט אז די תורה קומט פון הימל אין די חומש דאס איז סאמטינג ווערי פאני. דארפסט טראכטן וועגן דעם, זייער פאני, ווי שטייט עס? פרעג דיך, ווי שטייט אין די תורה? איך האב דיר פריער געפרעגט ווי עס שטייט אין די תורה, מ'האט געשריבן, מ'זאגט אז עס שטייט נישט, אקעי, ווי דאס שטייט, דאס איז דאך אבוויעס אז עס קומט פון די אייבערשטער, דאס איז קלאר, ווי שטייט? עס שטייט פינף הונדרעט מאל אין די תורה אז עס קומט פון דער אייבערשטער, רייט? וידבר ה' אל משה, ויאמר ה' אל משה, וכו' וכו'. און אויך איך ווייס וירד ה' אל הר סיני וידבר אל העם את כל הדברים האלה לאמר. וואס איז א חילוק? ס'שטייט דאך, אגעין, והוא ה' ראה כי לא מלבי. וואס איז א חילוק? איך פרעג דיך א שאלה, ס'שטייט מיליאן מאל אין די תורה אז משה האט, אז די אייבערשטער, אז די מצוות קומען פון משה. און די רמב ם פאר סאם ריזן האט נישט געטראפן קיין פסוק וואס ס'זאל שטיין אז תורה מן השמים, נאר א פסוק אין פרשת קרח, ניין? בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות כל המעשים האלה כי לא מלבי.

אפשר נאר די זאכן. נישט מאנדעי, ס'איז א מצוה. פשטות מיינט עס אויף וואס קרח האט געטענה'ט, קרח האט געטענה'ט, ס'שטייט נישט וואס קרח האט געטענה'ט, אבער ס'זעט אויס פון דעם פסוק אז קרח, ס'זעט אויס פון דעם פסוק אז קרח איז געקומען זאגן אז משה מאכט זיך, געט שטעלעס, ניין, געט שטעלעס פאר זיין משפחה, כ'מיין, ס'זעט אויס זייער שלעכט.

אזוי זעט אויס, נישט נאר מוצ ל, ביי די וועי, נישט נאר דאס נאר וויפיל מאל האבן זיי געטענה'ט, די אידן האבן כסדר אזוי געטענה'ט, אין אלע מסה ומריבה וואו יעדע מאל האבן זיי געטענה'ט נעם אונז צוריק צו מצרים, מען מוז כסדר האלטן זיי אין איין זאגן, רעדט מיט מיך, רעדט מיטן אייבערשטן, רייט? באט זעט אויס אז דאס וואס ס'איז געווען אין קריעת ים סוף אלעס, די אידן ווארענט קאנווינסד, דאס איז א גרויסע נייעס די רמב ם אין יסודי התורה אז די אידן זענען נישט געווען קאנווינסד פון די אלע מופתים.

און אלע גזירה שוות. ניין, יענע פרשה אויך האט דער אייבערשטער געגעבן אוודאי, נאר נישט משה, דאס איז טו קוועשאנס. דער אייבערשטער און משה זענען צוויי אנדערע שאלות. דער אייבערשטער האט געגעבן, ער זאגט אליינס די אנדערע נאר וואס געשען אים, נישט קיין חילוק, אדער משה, דאס זענען צוויי אנדערע זאכן, ס'האט נישט צו טון איינס מיטן צווייטן גארנישט. סתם א זאך, אפילו אין רמב ם שטייט עס יא, אבער אבער דאס איז זיכער אז עס איז צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שום שייכות, צו דער אייבערשטער האט עס געגעבן, צו משה האט עס געגעבן, איך זאג דאך דער אייבערשטער האט אויך געגעבן וואס רבי יהודה הנשיא האט געגעבן.

אבער אין דעיס איז נישט קיין נישט קיין שום פראבלעם ביי זיין אז איינער זאגט אז א צווייטער האט עס געשריבן. דער רמב ם זאגט דעיס, און איך זאג, פון ווי ער האט עס גענומען ווייס איך נישט, ער האט געהאט א ניד עס צו זאגן, ווייל לויט זיין גאנצע שטיקל תורה איז אים אויסגעקומען אז ער דארף אזוי זאגן, אבער אין די גמרא שטייט עס נישט, אין די חומש שטייט עס זיכער נישט. אז וואס? און יעצט זאג איך נאך א זאך. אז משה האט געשריבן אלע ווערטער אין די תורה. פארקערט, די גמרא האט נישט געהאט קיין שום פראבלעם צו זאגן, אזוי ווי געזאגט, נישט נישט אפילו קיין שאלה אז אכט פסוקים האט יהושע בן נון געשריבן, איז געקומען דער אבן עזרא זאגט איך מיין אז צוועלף פסוקים האט ער געשריבן. וואטעווער, סתם דיונים אין פשט, נישט קיין נישט קיין וויכטיגע זאך, נישט קיין ס'איז א קליינע שאלה. פאר די רמב ם איז אקעי, פאר די רמב ם איז סאמטיימס געווען פאנדעישאן.

אזוי זאגט דארט א פסוק ברך השם חילו, פון דעם לערנט מען זיך אז אז אז אז א נביא, ירושלמי, יא. אקעי, איך מיין אז רב סעדיה גאון נעמט עס ליטערלי. יא. דאס איז נישט רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון האט האט, רב סעדיה גאון גייט אסאך מער ליטערל מיט דאס, ער גייט יא מיט די פשט פון די גמרא, אזוי ווי זאגט דאך אז עס קומט מסיני. ירושלמי גייט אויך אין א באקס. רב סעדיה גאון איז זייער פשוט. אקעי אקעי אקעי.

אבער איך אבער איך ווייס שטייט אין אנדערע ווערטער דזשאסט סאמטינג ווערי פאני רייט כ'דארף זאגן צוויי זאכן אויב מ'רעדט שוין וועגן די שיטת הרמב"ם וואס האט ער פארשטאנען אין דעם רייט קודם כל האב איך געוויזן אז דער רמב"ם אין יסוד השמיני עקוויווקעיטס אלל די טיים צווישן ס'איז חשוב און ס'איז מן השמים ער צומישט די צוויי זאכן מיט א גרויסע קוגל און מאכט פון דעם כאילו איין זאך whichever way you wanna take it from און צווייטנס ס'איז דא א, כ'האב א פראבלעם מיט די חשבון דארט. צווייטנס איז דא נאך א זייער אינטערעסאנטע זאך. אונז לערנען דאך די הקדמה פון משנה תורה, רייט? הקדמה פון משנה תורה. אין משנה תורה שטייט קיינמאל נישט די עיקר. ס'איז זייער פאני. ס'וואלט דאך געדארפט זיין, איף יו, די רמב"ם האט דאך א מסודר'דיגע, מסודר'דיגע טראכט, רייט? יעדע זאך דארף מען שרייבן קודם די הקדמה, נאכדעם וואס קומט ארויס פון דעם, קודם די כלל, נאכדעם די פרט, וכו' וכו'. סאו האו וואלד יו סטארט א בוק אן די תורה? יו העוו טו סטארט עגעין, ס'איז נישט ממש א בוק אויף תורה שבכתב, אויף תורה שבעל פה, סאו ער רעדט בעיקר וועגן תורה שבעל פה, וואס וואלט געדארפט, די ערשטע סעיף וואלט געדארפט זיין משה רבינו, ס'איז דא די סעיף, דאס איז די גאנצע סעיף, וואס זיי האבן געלערנט, משה רבינו האט באקומען די תורה מפי הגבורה יעדע אות, אזוי ווי ס'שטייט, און ווער ס'זאגט אנ, וואלט געקענט אפילו אריינשרייבן די, דאך ס'איז זייער וויכטיג, רייט? כ'מיין, מ'וואלט געדארפט אריינשרייבן די גאנצע אריכות, ווער ס'זאגט אז איין אות נישט איז אן אפיקורס, וואלד העוו טו, דעט וואלד בי די פירסט סעיף. נאכדעם אויף דעם, חוץ פון דעם אזוי ווי ער זאגט דא אויך, חוץ דעם האט ער מקבל געווען די פירוש המקובל, און איך גיי נישט יעצט מפרש זיין די תורה ווייל די תורה קען ענק שוין, איך גיי מפרש זיין די פירוש המקובל. באט די רמב"ם דאזנט דו דעט, הי סקיפס, אין די הקדמה דא סקיפט ער גלייך די תורה שבעל פה, ער נישט גורס בכלל, עגעין ער זאגט עס אין איין ווארט, כל התורה קיבל משה און אזוי ווייטער, אבער נישט וואלסט געקענט ליינען, וואלסט געקענט, עקזעקט, וואלסט געקענט ליינען די גאנצע הקדמה און נישט וויסן דאס וואס איך האב היינט געזאגט. וואס עס שטייט אין אנדערע פלעצער אין רמב"ם וואלסט נישט געדארפט וויסן, וואלסט געקענט ליינען אן וויסן דאס. ולא עוד, עס איז שטייט נישט אין ערגעץ נישט, מען דארף זייער גוט מדייק זיין, ס'דא הלכות יסודי התורה, וואס איז אקעי, אפשר די הקדמה באלאנגט מער צו תורה שבעל פה, איז דא הלכות יסודי התורה, הלכות יסודי התורה גייען בערך אזוי, און אגעין, מען דארף, מען דארף דאס קענען אויסנווייניג צו צו קענען זאגן קלאר, יעדער איינער זאל אהיים גיין און לערנען די גאנצע זאך, אבער על כל פנים, הלכות יסודי התורה, בערך, פרק א', און ב' שטייט, יסודי התורה איז ליטערלי הלכות יסודי התורה, רייט? ס'איז נישט דא בעסער פון די פלאץ. אקעי, און איט שאוד בי די יסוד התורה, ווער זאגט דא? ס'דא דרייצן עיקרים, ביי די וועי איטס נאט, די טוירטין עיקרים אר נאט ארגענייזד דעט וועי, אקעי, איין, אקעי, אפשר ס'איז א קליינע פראבלעם, מ'גייט אנדערע סדר, ס'דא א ריזען פאר דעם. אבער די יסודי התורה גייען אזוי. ס'איז יא דא יסוד התורה, און איף יו טינק עבאוט איט, די פירסט פאר פרקים טאלק אבאוט מציאות השם, רייט? ווען די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, פרטים כללים וואטעווער, נאט געטינג אינטו דעט. נאכדעם שטייט מצוות קידוש השם, פרק ה' ו', און מצוות שמירת שמות הקדושים, אקעי, דאס איז שוין א הלכה וואס לויט די רמב"ם האט עס צוטוהן מיט די מציאות השם סאם האו איז אויך א דבר פלא וואס מען דארף לערנען, דען פרק ז' איז אז ס'איז דא נבואה, דעטס אלל די האול פרק איז אבאוט יש נבואה, פרק ח' איז וועגן נבואת משה, אז ס'איז דא נבואת משה, און פרק ט' איז אז נבואת משה טוישט זיך נישט, און פרק י' איז וועגן אנדערע נביאים הלכות נביאים, אקעי דעטס די האול הלכות יסודי התורה, נעווער דאז איט טאלק אבאוט די טעקסט אוו די תורה. טאלקס א לאט אבאוט נבואת משה, א לאט. אבאוט די, דאס וואס אונז רעדן יעצט היינט כאילו די, ווער האט געשריבן די תורה, ווען האט מען עס געשריבן, וויפיל ווערטער האט ער געשריבן, שטייט נישט אין גאנץ הלכות יסודי התורה, ער רעדט בכלל נישט אין די תורה, משה רבינו, די גאנצע אריכות וואס די רמב"ם זאגט מיסודי הדת אז ס'דא נבואה, יא א מאריך אין דעם, נאך א יסוד הדת כאילו, משה רבינו האט מען געגלייבט, פארוואס האט מען אים געגלייבט, און פארוואס, און אזוי ווייטער, אז אונז גלייבן נאר תורת משה. באריכות, מיט איין, מ'קען נישט טוישן קיין איין ווארט פון די תורה, קיין איין הלכה, א גאנצע אריכות, אבער די בעיסיק זאך אז משה ב, די לאגיק געווענליך פון די עיקרים גייען דאך, ס'איז דא א גאט, גאט האט נבואה, רייט, דעטס אימפארטענט, אדערווייז נאטינג סטארטס, ענד די די מאוסט אימפארטענט נבואה עווער וואז נבואת משה, ענד נבואת משה ראוט דיס בוק, ענד דיס בוק טעלס יו טו פוט אן תפילין, דעטס האו די לאגיק, ענד די רמב"ם'ס לאגיק העיר, וואס איז, ס'איז געבויט לאגיש, כ'ווייס נישט,

פאר שור ווארק לייק דעט, און די ניינטע איז אז די תורת משה טעינדזשט זיך נישט, וויטש איז עגעין פרק ט' און ח' אין יסודי התורה, באט די יסוד השמיני איז איגנארד אינטייערלי אין הלכות יסודי התורה, ממש איגנארד, ס'שטייט נישט קיינמאל, און די איינציגסטע פלאץ, עגעין נאו, מ'קען זאגן אזוי ווי מענטשן זאגן אז די רמב"ם האט געמאכט נאך הלכות, איז דא נאכדעם אין הלכות ת-, הלכות תשובה, בעיקר די אנדערע פלאץ וואס די רמב"ם שרייבט הלכות עיקרים איז הלכות תשובה. וואס דארט שטייט אלע עיקרים פון שכר ועונש, רימעמבער ווי לערנט דעט, רייט? סאו די לעסט פארט אוו די עיקרים, ימי משיח, תחיית המתים, עולם הבא, אלל אוו דעט בילאנגס דאך, אוו קאורס תחיית המתים שטייט נישט דארט אבער באט די שכר ועונש שטייט דארט, רייט? דאס איז די אדער אימפארטענט טינג, סאו דערס לייק אין די טרי, לייק די עיקרים'ס ארגענעזעישן אוו השם, תורה און תחיית און שכר ועונש איז די טירד, שכר ועונש שטייט אין הלכות תשובה, די סעקאנד האלף פון הלכות תשובה. יא יא כ'האב גערעדט וועגן דעם, כ'האב געזאגט אז ס'שטייט דאך סי' זב ט. יעצט, אין אין הלכות און און די איינצ און און און אגעין אין הלכות תשובה רעדט וועגן שכר באריכות, די איינציגסטע לשון וואס דעטס די די קלאוזעסט פלעיס טו ווער יו גאו טו א ליסט אוו טערטין עיקרים איז ער רעדט וועגן אלו שאין להם חלק, און אלסאו די ריזען איט סעיז אין הלכות תשובה איז נישט ביקאוז איטס א עיקר איטס ביקאוז דעיס לייק א ליסט אוו צדיקים רשעים בינונים און דען דעיס די ביגעסט רשעים הו אר הו אר די אפיקורסים שאין להם חלק בכלל, דעטס די קאנטעקסט אין פרק ג', און דארט שטייט אז ס'דא מינים, און ס'דא אפיקורסים, און ער זאגט און ס'דא כופרים בתורה, און דארט שטייט האומר שאין תורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחד, אם אמר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר פירושה והיא תורה שבעל פה והמכחיש מגידיה כגון צדוק ובייתוס, והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת, די דריי זענען כופרים בתורה, ס'הייסט כופר ער זאגט אז איין ווארט האט משה אליינס געשריבן, אדער ער איז כופר פירושה, אדער ער זאגט אז די אייבערשטער האט געטוישט א מצוה, די דריי זאכן, באט איט דאזענט סעי אין די יסודי התורה, איטס אנלי אין הלכות כופרים, ווערי וויערד טינג, און אלסא אווער העיר איט דאזענט טאלק עניטינג אבאוט דעט דיס תורה איז די וואן פון משה, שטייט נישט האומר תורה זו אינו מפי משה איז כופר בתורה, מעיבי איטס אימפלייד באט איט דאזענט סעי, עס איז זיכער אימפלייד, עגעין פון וועלכע תורה רעדט מען, באט ס'שטייט נישט עקסטער. דעטס א ווערי אינטערעסטינג טינג, איי דאנט האוו ען ענסער טו דיס, באט איך קען זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, ווי רעדט יא די רמב ם די יסודות וואס רעדן וואס האבן צו טון מיט דאס וואס אונז רעדן יעצט, פון תורה שבעל פה, וואס די רמב ם אליין האט געהאלטן אז ס'איז א מצוה, לא תסור לא תסור פון על הדבר אשר יגידו לך לא תסור איז די מצוה, און כ'וואלט זאגן א גאנצע שיעור וועגן לא תסור על הלכה בית, אבער על כל פנים דאס שטייט אין די רמב ם אין הלכות ממרים, סאו אין הלכות ממרים דארט שטייט אין די רמב ם די ענין ער רופט עס א עיקר עיקר תורה שבעל פה, כמעט א עיקר עיקר תורה שבעל פה איז בית דין הגדול, און ווער ס'דינגט זיך אויף די בית דין הגדול איז א זקן ממרא, און אריכות נפלא אין די גדרים וואס מען קען מיט וועלכע חלקים די קרח חמור קען מתקן זיין, וואס ער קען יא טוישן וואס ער קען נישט טוישן, הוראת שעה, אלל דיז הלכות הלכות תורה סעי אווער דעיר, איט דאזענט סעי עניטינג אבאוט תורה שבכתב אגעין, איטס אנלי אבאוט תורה שבעל פה און אבאוט די בית דין הגדול, דער איז סאמטינג ווערי וויערד איף יו קען לערן די האול משנה תורה, ביסיידס פאר וואן ליין אין הלכות תשובה, אנד נאט נאו דעט משה רבינו ראוט דיס בוק קאלד חומש. און זיכער נישט די גאנצע שמועס וואס ער איז מאריך ווי אזוי שטארק וועגן דבר השם בזה אין הלכות אין די עיקרים. איך האב נישט קיין תירוץ פאר די קשיא, איך זאג דאך נאר א פאקט אז עס איז עפעס זייער אינטערעסאנט וועגן דעם. אבער איך קען זאגן נאר איין זאך אז עס איז נראה לי אז דאס וואס דער רמב ם זאגט אז אז הוא כסופר המעתיק עס איז זייער נישט ברור צו מיך אז ער מיינט צו זאגן אז ער האט געשריבן די ווערטער, ס'מיינט בעיקר אז איך מיין אז דאס אויך וואס די ריזן פארוואס די רמבם ברענגט דעם פסוק כי לא מלבי, דער איז סערטען נעגעטיוו נעגעטיוו ווארט דא, דאס הייסט ס'איז דא א אנדערע צד, ס'איז דא א צד אז משה האט אויסגעטראכט די תורה, יו האוו טו רימעמבער אלוועיס וואטס די צד שני, וואס וועם דינגט מען זיך, אויף וועם איז מען שולל, רייט? הו איז די פערסאן וויר ארגועינג וויט, וואס איז די וואס זאגט מען לאפוקי, רייט? ס'איז דא איין לאפוקי איינער וואס זאגט ס'שטייט אין תורה שטותים אזוי ווי מנשה בן חזקיה, אקעי, איז איין זאך. אבער די עיקר לאפוקי איז קורח, לאפוקי קורח, ווער, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ער האט געטראפן, דער רמב ם האט געטראפן איינער אין די תורה אליינס, וואס טענה'ט א געוואלדיגע טענה, ער זאגט, ס'איז שיינע מצוות, שיינע זאכן, אהרן זיין א כהן, אלץ שיינע זאכן, האט משה מערער אראפ. קומט דער אייבערשטער זאגט איך גיי דיך ווייזן א מופת, איך האב עס נישט אויסגעטראכט. רייט? זעלבע זאך די אומר פסוק זה אינו מן השמים נאר משה מפי עצמו נישט משה מפי עצמו נישט משה אקעי, פרעגסט א גוטע קשיא, נאך איינס, איך ווייס נישט. דער רמב ם וואלט געזאגט אמת'דיג אז דאס אויך נישט, די אמת'דיגע ראיה איז מעמד הר סיני, באט דיס וואז עפטער מעמד הר סיני, אבוויעסלי דאוז פיפעל דידענט בעליוו דעט מעמד הר סיני שטייט דאס, אקעי. אז פרעגסט א קשיא, וואלט אזוי וואלט דער רמב ם געזאגט. על כל פנים, דעי כי לא מלבי, און וועגן דעם, איך מיין אז ס'איז זייער קלאר, ווען דער רמב ם זאגט א משל כסופר, מיינט ער נישט צו זאגן דווקא אז ער האט געשריבן אלע ווערטער, מעיבי דעטס א משל טו דעס, באט וואס ער מיינט צו זאגן איז, אז משה האט נישט מחדש געווען גארנישט. משה האט נישט געקומען צו זאגן, דאס איז די גאנצע מעלה פון נבואת משה איז אז משה לייגט נישט צו גארנישט צו. משה זאגט דאך די אמת אזוי ווי ס'איז. דאס מיינט אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים געזאגט. ער לייגט נישט גארנישט צו. איף יו העוו טו אימעזשין דעט אז דער אייבערשטער האט געזאגט ווארט פאר ווארט עס צו אימעזשינען אזוי. אבער די מער וויכטיגע זאך איז איז כי לא מליבי. איף יו העוו טו יו העוו טו. איף יו דאנט העוו טו יו דאנט העוו טו. כי לא מליבי. נביאי שאר נביאים לייגן אלע צו מליבי. עקזעקטלי וואס איז יא מליבי. טעינטעד מיט זיינע אייגענע פערסאנאליטי. יעס, עס איז יא מליבי, עקזעקטלי. נבואות ירמי' הנביא איז יא מליבי. אין סאם סענס. אין די סענס וואס איז רעלעווענט דא. עס איז פון די אייבערשטער אויך. רייט, און ס'זעהט מיך אויס. ס'זעהט אויס אז וועגן דעם האט די רמב"ם זייער שטארק געדארפט זאגן אז. משה האט געשריבן, בכתב ידו, ענד אגעין איט סיעמס טו מי ענד דעטס וואי ס'הייסט תורה שבכתב, וועגן תורה שבעל פה וואס איז מקובל פון משה דארף מען עקסטער רעדן, אבער די תורה שבכתב עטליעסט ס'איז איהם זייער וויכטיג צו זאגן ער האט געשריבן יעדע ווארט און אזוי ווייטער, ס'איז אלל ביקאז העז טו דו וויט דיס כי לא מליבי, אז משה רבינו איז די איינציגסטע די איינציגסטע נביא די איינציגסטע חכם איז דא וואס ווען ער זאגט זאכן זענען זיי אינגאנצן אמת, נישט לויט זיין פערספעקטיוו און לויט זיין, עגעין איי דאנט קנאו, אף קאורס נאט די ווערטער. איך זאג דאך ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג וואס מען פארשטייט, ווייל איך זאג, ווען ער זאגט די ווערטער זאגט ער אויכעט כסופר המעתיק, ער מיינט נישט כסופר וואס איז, ס'איז דא צוויי זאכן ווען כסופר המעתיק, ס'איז דא דאס וואס ער שרייבט ווארט אויף ווארט, ס'איז דא אויכעט די מער אימפארטענט טינג, ער זאגט לייגט נישט גארנישט צו, עגעין ווען מען רעדט וועגן די ווערטער זאגט מען אז נישט ער האט געהאלטן אז דא קומט א ו' האט ער צוגעלייגט א ו', ניין דא קומט א ו' ווייל ס'קומט טאקע אזוי א ו', רייט? ווייל ווייל ווייל די אייבערשטער האט געזאגט צו שרייבן א וו. דאס איז דאס איז די די עיקר, ווען ווען מען זאגט איינער איז א סופר המעתיק מיינט מען קען מען מיינען צוויי זאכן, דאס איז אן די סייד, מען קען דאך פשוט טייטש, מען קען זאגן ס'מיינט צו זאגן ער האט נישט אויסגעטראכט די ווערטער, נישט אן אנדערע ווערטער א לענגווידזש למשל, לאמיר דא פרעגן א אנדערע שאלה, לעטס סעי סאמאן איז א טרענסלעיטער, רייט? ס'איז דא צוויי סארט טרענסלעיטערס, ס'איז דא טרענסלעיטערס וואס זענען כסופר המעתיק, זאגט פונקטליך וואס עס שטייט, אבער אין אן אנדערע שפראך, איי מייט איווען העוו טו מעיק די ווארד ארדער דיפרענט, און אזוי ווייטער, באט ער זאגט פונקטליך די תוכן ווער ס'ליינט די טרענסלעישאן באקומט עקזעקטלי וואס איז געשטאנען אין די אריגינעל, ס'איז זייער שווער, ס'איז כמעט אפשר נישט דא אזא טרענסלעיטער אין די וועלט, באט ס'איז דא, דעטס די איידיעל. איז דא א צווייטע וואס איז א פרי טרענסלעישאן, ער לייגט אביסל צו, ער מאכט עס בעסער, ער נעמט ארויף, ער נעמט אראפ, ער טוט לפי דעתו, רייט? און די וואס זאגן אז משה איז כסופר המעתיק מיינט ער איז אזוי די ערשטע קאינד אוו טרענסלעיטער,

עגעין, אפשר מיט זיין טרענסלעישן, אפשר מיט זיין שפראך, ס'שטייט נישט דא אז די ווערטער איז דזשאסט א, דעטס וואט איים סעיאינג. נגיעה איז אן א נגיעה. דו, דעטס וואט איים סעיאינג, דערס טו טינגס אין סעיאינג דיין שפראך, דיין שפראך קען מען מיינען דיינע קא, דיינע אפיניענס, אדער דיינע נגיעות, אדער דיינע, דיינע, דו וואלסט געוואלט זייער שטארק ס'זאל זיין אזוי, איך ווייס, ס'רעדט שוין אביסל דיין שפראך, ניין, דאס, משה האט נישט געוואלט גארנישט, ער איז נישט געווען קיין וועלער, ער האט נישט, ער איז געווען אזוי ווי מ'זאגט בטל, וואטעווער, ער האט נישט געמאכט, געשריבן זיין אייגענע רצונות. באט באט ווען באט צו ס'מיינט אגעין דיס איז עניוועיס א גשמיות איז עניוועיס לייק א קוועשן דעט די רמבם סעיז יא איי קענט ענסער היר וואט דאס איט איווען מין די אייבערשטער האט גערעדט איך ווייס נישט וואס ס'מיינט ווייל אויב איינער וועט זאגן אז ס'מיינט אז משה רבנו האט פארשטאנען סאם האו ס'איז געקומען אין זיין קאפ עפעס א א נקודה של אמת און ער האט עס געשריבן קען אויכעט זיין די ווארט איז אז ער האט געשריבן וואס איז געקומען וואס איז געקומען פון די אייבערשטער נישט נישט צוגעלייגט און ממילא קומט מיר אויס אז עס דארף זיין אזוי, ממילא קומט זיך אויס דאס איז שוין תורה שבעל פה, אפילו משה רבינו קען טאן אזעלכע זאכן באט דאס איז נישט געשריבן אין די תורה, רייט? משה רבינו האט אויך געקענט מאכן תקנות און דרשות באט דעמאלטס האט ער געזאגט דאס איז יא מליבי, וואס הייסט אויך נישט מליבי, אויך פון דער אייבערשטען, סא דערס א לאט אוו דיפרענט מינינגס אוו כי לא מליבי, ווען מיר זאגן אז אז וואס יהושע בן נון און וואס רבי עקיבא האט מחדש געווען איז מן התורה מסיני איז אין א סענס כי לא מליבי. אין דעי סענס אויך אבער נישט נישט די זעלבע סארט כי לא מליבי פון משה דו קענסט זאגן איך זאג פשט איך פארשטיי אין די תורה און איך בין נאר א בשר ודם איך האב איך מיינע נגיעות איך האב איך מיינע די רמבם זאגט אסאך מאל משה רבינו האט נישט געהאט קיין שום מידות רעות וואטעווער איך האב איך מיינע מידות איך האב איך מיינע פראבלעמס אפילו א נביא אמאל מאכט זיך אז אז דאס אבער משה רבינו האט נישט געהאט די די פראבלעם רייט נישט געהאט קיין שום מידות רעות זאגט די רמבם אין שמונה פרקים נישט געהאט קיין שום אייגענע קאליר, ממילא זאגט ער, איז ער אזוי ווי א סופר, ס'מיינט נישט קיין סופר אין די אין די משל פון שרייבן אות באות, ס'מיינט א סופר אין די קאנצעפט פון שרייבן פונקטליך וואס ס'איז. דאס איז מיין איך איז איז אסאך מער וויכטיג זיכער געווען פאר די רמב ם, צו ער האט אויך געוואלט זאגן דאס, ער האט זיכער אויך געזאגט דאס, און ער האט זיכער אויך געטראכט דאס, ווייס איך נישט ווייל אזוי ווי געזאגט איך ווייס נישט וואס ער מיינט, אבער אף קאורס נאט, אפילו די לענגווידזש איז נישט וויכטיג, ס'איז דאך דא תנאים וואס האבן געזאגט אז מ'קען שרייבן די תורה אויף אנגליש און ס'דא די זעלבע קדושת ספר תורה. און ר' גמליאל האט געזאגט אויף יווניש עז לאנג עז יו העוו א גוד טרענסלעישאן. כ'וויל נאר וויסן די אויספיר, תורת אמת איז כי לא מליבי, די יסוד שטייט יא אין די רמב ם? זיכער. און וועגן דעם אפילו אפילו אות אחת, אפילו אות אחת, ווייל אפילו אחות לוטן תמנע איז דא אין דעם א געוויסע אמת וואס מ'קען נישט טוישן. יא, קאוז דעטס נאט אן די ווארדס אוו די תורה, דעטס וואט איים סעינג, קאוז דעטס נאט אימפארטענט, דעטס די האול איידיע פון נבואת משה, די גאנצע חילוקים, די אלע, די אלע, אף קאורס, אלל די טינגס דעט, די האול פרק, די האול פרק, האול פרק, וואטס איט קאלד, פרק ז' האב איך געזאגט? די גאנצע פרק וואס רעדט וועגן די חילוק פון נבואת משה און אנדערע נביאים שטייט דאך, איז דאך בעיסד אויף דאס, אז, אז, אז משה רבינו'ס נבואה, איך געדענק נישט פונקטליך וועלכע פרטים פון דעם ער זאגט, אבער גאנץ פרק, אה. גאנץ פרק ח' איז געבויט אויף דעם אז משה רבינו'ס נבואה, ער רעדט בעיקר פון וואס אונז ווייסן, אבער אונז ווייסן עס אין א מער אמת'דיגע סענס ווי אנדערע נביאים, נישט ווייל עס איז דא עדות און די אלע זאכן, און דעטס סימס טו בי וואן אוו די מעין טינגס דעט הי טינקס אבאוט נבואה, צום ביישפיל די זאך אז אז משה רבינו האט נישט האט נישט געווען אנדערש ווי די אנדערע נביאים אין די פינף סענס וואס ער זאגט דארט, ווייס איך אויך שטייט נישט דא, ס'שטייט א אנדערע זאך, אבער איך מיין אז דאס איז דארף מאריך זיין וועגן דעם, איך מיין אז דאס איז די איינע פון די עיקר זאכן וואס ער טראכט וועגן משה רבינו. די עיקר וואס די רמב ם רעדט דא וועגן משה איז באמת די זאך אז פארוואס פארוואס אונז גלייבן נישט אנדערע נביאים זאגן אנדערש ווי משה, דעט סיעמס טו בי מאוסטלי וואט היז וואריד אבאוט אין יסודי התורה אין די ענד. אבער לאמיר זען ווען נביא מעלות מעלות כל נביא ער זאגט יא סארי אין פרק ז' זאגט ער יא יא די אל די מעלות פון נבואת משה דאס אז משה רבינו האט נישט קיין משל נישט קיין מלאך די אלע זאכן זאגט ער בפירוש אין יסודי התורה פרק ז' סאו דאס יא דאס יא. מה ההפרש בין נבואת משה לשאר הנביאים? דאס אלעס שטייט יא. הונדרעט פארסענט. און ס'איז ווערי אימפארטענט טו. אקעי. אקעי. זיין תורה איז נישט א יומען תורה. איז חוץ דעם איז ער געווען א יומען בינג. ס'האט מען געזאגט. און משה רבינו איז געווען. אקעי יעצט פרעגסטו א היסטארישע קשיא וויאזוי קען זיין אזא מענטש. די תירוץ איז. ניין, ס'איז א גרעסערע שאלה. איך מיין איך זעה נישט, איך זעה נישט אז ווארט פאר ווארט איז א סעלושען. איף דו טינק דעטס די אנלי סעלושען זאל זיין אזוי. איי דאנט טינק דעטס די אנלי סעלושען, באט די תירוץ איז אז משה רבינו האט אמאל, דאס איז א פראבלעם, די רמב ם האט געזאגט אז משה רבינו האט קיינמאל נישט אוועק געגאנגען זיין נבואה און קיינמאל נישט געהאט קיין איין מידה רעה און ס'איז א סתירה, די רמב ם אליינס רעדט וועגן די סתירה דארט אין פירוש המשניות, שטייט דאך בא לכלל כעס בא לכלל טעות, און ס'זעהט דאך קלאר אז ס'שטייט אין די מדרשים אז פירש ממנו הדיבור אַכט און דרײַסיק.